אין די יאר תשכ"א איז געווען חודש שבט איז געווען אין אמעריקע איז געקומען צו פארן דער ר' אהר'לע רבי תולדות אהרן רבי זכר צדיק לברכה איז געווען דעמאלט ביים רעבן אויף יחידות חודש שבט תשכ"א זייער א זייער א טיפע, זייער א ווארימע, זייער א רייכע יחידות, גערעדט דעמאלט אסאך עניינים, צווישן די זאכן האט דער תולדות אהרן רבי דערציילט דעם רעבן אז זיי לערנען די דאווענען ווי אזוי מען דאווענט די עבודת התפילה, און האט אים געזאגט אז מען איז מקיים וואס שטייט אין תניא, דער אלטער רבי שרייבט דאך אין תניא אז מען דארף מתפלל זיין, לערך שעה ומחצה תפילת שחרית און אז ביי זיי איז מען מתפלל תפילת שחרית שעה ומחצה און מ'האט זיך דער רבי האט דעמאלט געפרעגט ווי אזוי מען דאווענט דעם אופן התפילה איז געווען דעמאלט גאר א רייכע שיחה א רייכע זיך דורכגערעדט ווי אזוי די ריכטיגע אופן עבודת התפילה צו דער פירוש המילות נאר די ווערטער פארשטיין. מיט א התפ- התלהבות מיט א דביקות אדער אויכעט זיך אריינטראכטן אינעם עומק פון די ווערטער בפרט אז מ'לערנט חסידות און מ'ווייסט אז ס'דא א חסידישער טייטש און מ'איז זיך מתבונן אינעם חסידישן טייטש איז דעמאלט איז דער רבי האט דעמאלט גערעדט וועגן דעם אז בשעת מ'לערנט חסידות פארן דאווענען און דעמאלט ווייסט מען אז ס'דא א חסידישער טייטש אין דעם וואס מ'זאגט. עס קומט צו אויכעט אין די התפעלות און די התלהבות און די דביקות אין די ווערטער וואס מען דאווענט. ס'איז געווען אריכות הדיבור וועגן דעם. דער רבי האט געברענגט כמה דוגמאות ווי אזוי ווי אזוי מען מאכט דאס. וואס איז דאס מיינט? וואס איז דער ענין? ס'איז געווען צווישן די זאכן האט ער גערעדט דוגמאות. איז איינע פון די דוגמאות וואס דער רבי האט געברענגט איז געווען. וואס מען זאגט אין שירת הים אין אז ישיר, בכלל אויף אז ישיר שטייט דאך אז מען דארף זאגן בשמחה רבה, ס'ברענגט זיך אין זוהר, אזוי ווי ס'געווען בפעם הראשונה, איז אז מען זאגט אז ישיר, ווען מען זאגט זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו, איז האט דער רבי געזאגט, טאקע די ווערטער אליין זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו, דאס אליין ווארימע ווערטער, יא דאס איז מיין אייבערשטער, דאס איז מיין יא מיין גאט, ואנוהו, איך באשיין אים, אלוקי אבי וארוממנהו, איך לויב אים, אבער אז בשעת מען ווייסט וואס איז דער חסידישער טייטש, דער פנימית'דיגער טייטש פון די ווערטער, קומט צו א גרויסע התלהבות, דער רבי האט געזאגט אז למשל אויף דעם פסוק, זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו, איז דאך דא, דער פירוש פון דעם של"ה הקדוש. וואס שרייבט דער של"ה הקדוש? של"ה הקדוש טייטשט, לכאורה דאך א כפל הלשון, מען זאגט זה קלי ואנוהו, דערנאך זאגט מען אלוקי אבי וארוממנהו, דאס איז דאך מער ווייניגער די זעלבע זאך. מען געפינט טאקע אז אסאך מפרשים זאגן אז ס'איז כפל הדבר במילים שונות, יופי המליצה, יופי השירה, בכלל אין שירה איז דא אסאך מפרשים וואס טייטשן, די מפרשי הפשט אזוי ווי אברבנאל אבן עזרא אז אין שירה חזר'ט זיך איבער אסאך מאל די זעלבע זאך אין אנדערע ווערטער ווייל דאס איז דער ענין פון א שירה אז ס'דארף גיין אזוי די זעלבע זאך איז מען כופל ליופי השירה ליופי המליצה אבער דער של"ה הקדוש טייטשט אז ס'איז נישט די זעלבע זאך ס'איז דא דא צוויי ענינים ער זאגט אז ס'פאראן אין דעם ידיעת הקדוש ברוך הוא און עבודת השם קען זיין אויף צוויי אופנים. ס'איז דא עבודת השם בדרך אמונה, דאס וואס א איד האט באקומען באמונה פון זיין טאטן, פון זיין זיידן, זיין עלטער זיידן, דור אחר דור, און ער איז מאמין בהשם ווייל אזוי האט זיין טאטע אים אויסגעלערנט, אזוי האט ער אים מחנך געווען. דערנאך איז דא וואס א איד באנוגענט זיך נישט, ער איז זיך נישט מסתפק מיט דעם וואס ער האט באקומען פון זיינע עלטערן, נאר ער הארעוועט דארף פארשטיין, דארף מתבונן זיין זיך, ווי דער רמב"ם זאגט אין הלכות יסודי התורה, בשעה שיתבונן האדם בגדולתו, ויבין ויסתכל, ער קוקט זיך אריין אינעם שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, זיך מתבונן אין גדלות השם, ביז אז ביי אים ווערט עס אזוי ווי א זאך וואס ער אליין האט אין דעם א השגה, האט אין דעם א הבנה והשגה אין א פנימיות. איז אויף דעם זאגט דער פסוק. אזוי טייטשט דער של"ה הקדוש. זה קלי ואנוהו, זאגט ער ואנוהו איז מלשון אני והוא. ס'איז צוויי ווערטער. אני והוא, איך מיט אים, איך דער מענטש, והוא דער אייבישטער, אין איין ווארט. דאס הייסט אז דער אני מיטן והוא ווערן איין זאך. און דאס איז וואס מ'זאגט, זה קלי, אויב דאס איז מיינער א גאט, דאס הייסט דאס איז א זאך וואס איך האב דאס געהארעוועט, אויף צו פארשטיין און דערהערן אין א פנימיות, איז דעמאלט ואנוהו, אני והוא ווערן איין זאך. אבער אויב ס'איז מער נישט ווי אלוקי אבי, טייטש אלוקי אבי מיין טאטנ'ס א גאט, מיין טאטע גלייבט אין אייבערשטן און דערפאר גלייב איך אין אייבערשטן, איז דעמאלט זאגט ער וארוממנהו דאס ענין פון רוממות. ס'בלייבט העכער, ס'בלייבט אויבן, ס'איז א מרוממ'דיגע זאך, ס'איז א ווייטע זאך, ווי דער לשון השל"ה הקדוש ווי ער זאגט, מרוחק ממני במצפוני הלב, ס'בלייבט אזוי ווייט אינעם מצפוני הלב, ס'איז נישט אזוי ווי א זאך וואס לייכט און לעבט ביים מענטשן אין פנימיות. ממילא האט דער רבי געזאגט אז בשעת א מענטש ווייסט, האט געהאט געלערנט, האט געלערנט דעם טייטש, ווייסט ער דעם חסידישער אויסטייטש פון די ווערטער, און איז זיך מתבונן אין דעם בשעת ער קומט צו די ווערטער אין דעם אין שירת הים, און ער זאגט זה קלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו, און ער ווייסט דעם פנימיות'דיגער ענין אין דעם, איז זיכער אז דעמאלט איז די עבודת התפילה איז גאר מיט א גרויסע התלהבות, מיט א דביקות, מיט א אהבה, מיט א שמחה גדולה ביותר, א פארשטיין דעם ענין אז דאס איז די זה קלי ואנוהו אני והוא מיוחדים כאחד, אז ס'איז נישט אויפן זיבעטן הימל, וואס איז אז דער אייבישטער ווערט איין זאך מיט מיר, און על דרך זה נאך כמה דוגמאות, מ'זאגט למשל אז מ'זאגט שירו להשם שיר חדש, האט עכט א שייכות צו פרשת שירה, דער רבי האט געברענגט די דוגמא אויכעט, מ'זאגט דאך אין דאווענען שירו להשם שיר חדש, איז ידוע די שאלה, מ'זאגט שירו להשם שיר חדש, פארוואס שטייט דא שיר חדש בלשון זכר? און אלעמאל שטייט שירה שטייט בלשון נקבה אפילו אין היינטיגע סדרה שירת הים וואס דער שורש פון אלע שירות שטייט אויכעט השירה הזאת בלשון נקבה יא און דער פסוק דא אין תהילים זאגט ער שירו להשם שיר חדש איז טאקע דא די גמרא אין פסחים יא אז אלע שירות וואס איז געזאגט געווארן ס'איז דא די עשרה שירות ס'איז דא די שירה וואס איז געזאגט געווארן בלשון נקבה און דער שיר פון לעתיד לבוא וואס משיח וועט קומען וועט זיין די שירה העשירית, וועט דעמאלט וועט זיין שיר חדש לשון זכר. וואס איז טאקע דער טייטש אין דעם? פארוואס אלע שירות זענען געזאגט געווארן בלשון נקבה, און דעם שיר פון לעתיד לבוא איז בלשון זכר? פאראן אין דעם כמה ביאורים, ס'איז דא א תוספות אין פסחים, פאראן אין דעם כמה עניינים פארוואס זאגט מען, אבער דער חסידישער טייטש, וואס מען זאגט אז דער ענין פון נקבה איז אז יולדת בצער, און ס'איז דא דער ענין פון שינויים, נשים דעתן קלות, דער ענין פון נקבה איז פארהאן שינויים, זמנים, מה שאין כן א זכר איז דעת, דאס איז א ענין פארקערט, א זכר איז א ענין קבוע, ס'איז א זאך וואס איז, און דאס איז דער ענין אין עבודת השם, אז די אלע גאולות וואס זענען געווען פריערט איז געווען בלשון נקבה ווייל ס'איז געווען אחריהם צער, דאס איז געווען גאולות וואס איז געווען טאקע א גאולה אבער שפעטער איז צוריק געקומען דער גלות ס'איז נישט געווען קיין גאולה שלימה, לעתיד לבוא וועט זיין א גאולה שלימה דערפאר זאגט מען שיר חדש לשון זכר אז ס'וועט זיין א דבר קבוע ס'וועט זיין א דבר נצחי און דאס איז דער ענין אין עבודת השם, אין עבודת השם איז יעדער טאג וואס א איד דאווענט גייט ער ארויס פון גלות ס'איז פארהאן א גאולה פרטית. יא, בשעת אז א איד דאווענט צום אייבערשטן און פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן, גייט ער ארויס פון זיין אייגענעם גלות. איז דא וואס א איד גייט ארויס פון זיין אייגענעם גלות, אבער ער פאלט צוריק אריין אין גלות, איז דאס א ענין פון שירה לשון נקבה. יא, היינט איז ער, שטייט ער אין א מצב פון גאולה, ער דאווענט און ער איז בדביקות און ער איז ארויס פון זיין גלות פנימית, דער נפש אלוקית לייכט ביי אים, אבער נאכדעם צוריק פאלט ער אריין אין גלות. און דער שיר חדש איז אז זאל זיין טאקע א גאולה אין אן אופן אזוי ווי לעתיד לבוא, מיט א תוקף, מיט א נצחיות, אז ער בלייבט צוגעבונדן צו דעם אייבערשטן באופן קבוע. איז בשעת מען איז זיך מתבונן אין דעם, אז מען דאווענט, און מען קען פועל זיין אז דער שיר זאל זיין א שיר חדש לשון זכר, מען קען דורך עבודת התפילה צוקומען צו דעם מצב, בשעת א איד דאווענט און ער איז זיך מתבונן אין דעם, איז דעמאלט קען ער זיך אוועקשטעלן אין דעם מעמד ומצב, אין דעם תנועה איז דאס מעורר א מורא'דיגע דביקות און א מורא'דיגע שמחה אין עבודת השם. היינטיגער שבת איז דאך שבת שירה. שבת בשלח ווערט אנגערופן שבת שירה. און דער עניין פון שבת שירה, דאס איז א גרויסער שבת. יא, וואס דאס איז די שירה וואס אידן האבן געזונגען בשעת זיי זענען ארויס פון מצרים. מיר ווייסן דאך אז די שירה, דאס איז דער שרש פון אלע שירות. דאס שטייט אז אז ישיר. לשון עתיד, פארוואס שטייט דאס לשון עתיד, אז, ווי רש"י זאגט מכאן לתחיית המתים מן התורה, ווי ס'איז פארשטאנדיג פון מדרש אז די שירה פון שירת הים וואס אידן האבן געזונגען בשעת זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, איז דאס נישט געווען נאר א שירה פון א שבח והודאה אויף די ניסים וואס איז געווען יעמאלט, וואס זיי האבן געזען יציאת מצרים און קריעת ים סוף, נאר די שירת הים איז געווען בעצם א הכנה און א התחלה צו די שירה וואס וועט זיין לעתיד לבוא, אלע צען שירות, ביז די לעצטע שירה פון שיר חדש וואס וועט זיין לעתיד לבוא. און דאס איז דער פשט אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. ס'שטייט ישיר, לשון עתיד, און אז, און דאס איז אז לעתיד לבוא, אז די שירה הזאת איז כולל די שירה פון לעתיד לבוא, די שירה פון מכאן לתחיית המתים מן התורה, אז דעמאלט וועט זיין, די שירה בשלימות דורך משה רבינו, און די אלע שירות וועט זיך צוזאמען קלייבן, ס'וועט ווערן איין און איינציגע שירה. וואס איז דאס דער עומק פון שירה בכלל, און וואס איז דאס דער עומק פון שירת הים בפרט, פארוואס רעדט זיך אזויפיל, מאכט מען פון דעם אזא גרויסע זאך, בפרט עס שטייט אפילו אין זוהר, ברענגט זיך אין אור החיים הקדוש אין היינטיגע פרשה, אז דאס וואס שטייט ויאמרו לאמור איז מרמז אויף יעדן טאג, אז ישיר משה ובני ישראל, זאגט ער אז דאס איז א ענין פון הווה ועתיד, אז ס'איז א שטענדיגער הווה. ישיר, אסאך מאל א יוד, באווייזט אז דאס איז א זאך וואס אלעמאל ציט זיך. אז ישיר משה, אז א איד האלט אין איין זינגען צו דעם אייבערשטן. און יעדן טאג א איד ביים דאווענען זאגט שירת הים, שטייט טאקע אין זוהר אז מ'זאל דאס זאגן בשמחה רבה, אזוי ווי ערשט ארויסגעגאנגען פון מצרים און ערשט דורכגעגאנגען דעם ים סוף. איז דארף מען אביסל פארשטיין דא וואס איז דאס דער ענין פון שירה בכלל, וואס איז דאס דער ענין פון שירת הים בפרט, און פארוואס איז דאס אזא זאך וואס דארף זיין מיט אזא גרויסע שמחה, וואס וואס איז דער תוכן הענין פון די שירה. בכלל וועגן דעם ענין השירה איז דאס ברענגט זיך א תורה פון מעזריטשער מגיד, דער מעזריטשער מגיד זאגט, וואס איז דאס דער טייטש פון דעם ווארט שיר? שיר איז א ניגון, שיר איז א זאך וואס א יא, דאס איז א געזאנג. אבער ס'איז דא אסאך ווערטער צו דעם ווארט שיר, אמאל שטייט זמרה, אמאל שטייט שירה, אמאל שטייט נאך, ס'איז דא עשרה לשונות, וואס יעדע לשון איז א לשון פון שירה וזמרה און תפילה, דאס איז אלץ כל מיני לשונות. אבער דער לשון שיר דווקא, שבת שירה, אז ישיר, שירת הים, וואס איז דארט די דיוק הלשון פון שיר? ברענגט זיך פון דעם מעזריטשער מגיד א ווארט, זאגט ער אז דער ווארט שיר האט א מקור אין מסכת שבת, די גמרא אין מסכת שבת רעדט דארטן וועגן דיני הוצאה, זאכן וואס מען מעג טראגן אין שבת און מען טאר נישט טראגן אין שבת, וואס ווערט אנגערופן א תכשיט, וואס ווערט נישט אנגערופן א תכשיט, דארטן במה אישה יוצאה און במה בהמה יוצאה. זאגט דארטן די גמרא ווען זי רעדט די דינים פון בהמות, וועלכע זאכן מעג מען לייגן אויף א בהמה אין שבת, און זאל דאס הייסן הוצ, זאל עס נישט הייסן הוצאה, און וואס זאל יא הייסן הוצאה, זאגט די גמרא דעם לשון, א משנה מסכת שבת, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר, דער טייטש הפשוט אין די גמרא איז, אין די משנה, שיר דאס איז א טבעת, שיר דאס איז אזא קיילעכדיגע זאך, אזא סוג טבעת, א סוג עיגול, וואס מען לייגט עס ארויף אויף די האלז, אויף דעם צוואר פון די בהמה, און מען בינדט צו א שטריק צו דעם, און אזוי שלעפט מען די בהמה. דאס ווערט אנגערופן בעלי השיר. יא, זאגט די משנה, כל בעלי השיר, די אלע בהמות וואס מען פירט זיך טראגן זיי מיט דעם טבעת, מיט דעם עיגול, מיט דעם שרשרת, מיט דעם, מיט דעם שיר, יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. מעג מען זיי שלעפן מיט דעם, מען מעג זיי ארויסציען, ארויסנעמען אויפן גאס. דאס האט נישט קיין דין פון הוצאה ווייל דאס איז איז דאס א חלק פון דעם פון די בהמה. דאס איז א דין אין שבת האט דער מזריטשער מגיד געזאגט אויף דעם א מוראדיגע תורה אז די בעלי השיר ברוחניות בהמות ווערן דאך אנגערופן די מלאכים אופנים וחיות הקודש ס'איז דא פני שור פני נשר פני אריה די אלע מלאכים ווערן אנגערופן חיות ובהמות כל בעלי השיר מיינט דאס אויף די מלאכים נישט נאר די מלאכים זאגט ער, די נשמות אייכעט. נשמות זינגען אויך צום אייבערשטן, נשמות זענען משבח צום אייבערשטן א גאנצע צייט, ווי ס'ברענגט זיך אין כמה פסוקים, דרשו השם ועוזו, שירת הנשמות, ס'איז דא שירת המלאכים און ס'איז דא שירת הנשמות, וקדושים בכל יום יהללוך סלה, נשמות זינגען צום אייבערשטן א גאנצע צייט, די גמרא זאגט אין חולין אז ס'איז דא וואס מלאכי השרת זינגען צום אייבערשטן, און ס'איז דא כנסת ישראל וואס זינגט צום אייבערשטן, ווער זינגט פריערט ווער זינגט שפעטער, ס'איז א גאנצע גמרא, א גאנצע א גאנצע סוגיא וועגן דעם. איז דא שירת הנשמות און שירת המלאכים. פארוואס ווערן אנגערופן שיר? זאגט ער, אזוי ווי די גמרא זאגט אז ס'איז א טבעת, א קיילעכדיגע זאך, א עיגול, א שיר איז א עיגול אייכעט. פארוואס? ווייל א עיגול איז א זאך וואס האט נישט קיין קאפ און ס'האט נישט קיין פיס, א עיגול האט נישט קיין ראש וסוף, ס'האלט אין איין, ס'איז א קיילעכדיגע זאך, האט נישט קיין ראש וסוף. מ'זעט אז מ'זינגט א ניגון, איז אייכעט א ניגון האט אין זיך דעם ענין, די כח פון א ניגון איז אז בשעת א מענטש גייט אריין אין א אווירה, אין א תנועה פון שמחה, און ער זינגט, קען מען זינגען דעם זעלבן ניגון, די זעלבע תנועה, קען מען זינגען א ריבוי פעמים, מ'קען עס זינגען איין מאל און נאכאמאל און נאכאמאל, צענדליגער מאל, הונדערטער מאל, מ'קען זינגען און זינגען און מ'ווערט נישט פארמאטערט פון דעם. דאס איז דער כח הנגינה, כח השירה. יא, שיר איז בלי גבול, דאס איז מעורר אין נפש. יא, דער אלטער רבי האט דאך געזאגט דער ענין פון א ניגון, דאס איז קולמוס הנפש. בכלל איז דאך ידוע אז דער בעל שם הקדוש, דער בעל שם טוב, האט מחדש געווען דעם ענין, צוריק געברענגט, מעורר געווען נאכאמאל דעם ענין הנגינה. ברענגט זיך אין אסאך אין די ספרים, יא, חסידישע ספרים ברענגט זיך. יא, אז דער בעל שם טוב האט נאכאמאל, מ'זעט דאך שוין במוחש, דער בעל שם טוב האט נאכאמאל מאיר געווען דעם ענין הנגינה, אין בית המקדש איז געווען דער ענין הנגינה, שפעטער אין זמן הגלות איז געווען א תקופה וואס שבת נגינתם ווי עס שטייט אין איכה אז ס'איז געווען א הפסק, און שפעטער איז נאכאמאל נתעורר געווארן דער ענין הנגינה, בפרט ביים בעל שם הקדוש וואס האט געמאכט פון דעם ענין השירה והזמרה א ענין עיקרי אין עבודת השם. האט דער אלטער רבי געזאגט אז דער ענין השיר און הניגון דאס איז קולמוס הנפש, דאס איז די די די דעם קולמוס, יעע דער דער דער פעדער פון די הארץ, דאס רייד די הארץ שרייבט זיך אויס דער נפש, דאס הייסט אז בשעת א מענטש רעדט איז די בדרך כלל די רעדן איז פארבונדען מיטן שכל, דאס קומט פון א ארט פון שכל, ער טראכט זיך אריין, ער גרייט זיך צו א שיעור, ער זאגט א תורה, דאס איז א ענין פון שכל. א ניגון איז בלי גבול, דאס רירט אן א ארט אין נפש וואס האט נישט קיין הגבלות, און דערפאר דער ענין פון א ניגון ווערט אנגערופן שיר מלשון עיגול, טבעת, ווארום דאס איז א זאך וואס. וואס דאס איז דער בלי גבול אין נפש, ס'איז אזא שמחה אן הגבלות וואס נעמט ארויס דעם מענטשן, ס'איז דא אמאל ניגוני געגועים, וואס דאס איז געגועים בלי גבול, וואס די נפש איז זיך, האט דעם צמאון, דעם צמאה לך נפשי צו אלוקות, ס'איז דא ניגוני שמחה, וואס דאס איז די שמחה בלי גבול, תענוג בלי גבול וואס די נשמה פילט אויפן אייבערשטן, און דאס זאגט די משנה, זאגט די צוריק צום ווארט פון מזריטשער מגיד, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. אז סיי דער יוצאים בשיר סיי דער נמשכים דאס ווערט אנגערופן דעם לשון החסידות רצוא ושוב. בשעת מען זינגט א ניגון איז יעדער ניגון האט אין זיך צוויי תנועות, צוויי מצבים. אין יעדע ניגון איז דא א חלק פון דעם ניגון וואס דאס גייט אין א מצב אין א תנועה פון גיין אויף ארויף, דער חלק אין ניגון וואס ווערט העכער און העכער שטארקער און שטארקער, און דאס רופט ארויס א יוצאים. ארויסגיין פון זיך, ארויסגיין פון די הגבלות, זיך אויפהייבן, יוצאים בשיר, און דערנאך איז דא דער נמשכים בשיר, אויף אראפגיין צוריק, דאס דער גאנצער חיי האדם איז דאך דער ענין פון רצוא ושוב, ווי ס'שטייט אין חסידות, אז דער גאנצער חיי האדם איז דאך וואס א מענטש, שטענדיג דארף ער לעבן מיט די צוויי תנועות, ער דארף פון איין זייט וועלן ארויסגיין פון זיינע אייגענע מדידות והגבלות, ארויסגיין פון דעם אייגענעם גלות, און ארויסקריכן פון זיינע מצרים מצרים וגבולים. און דאס נעמט אים ארויס און הייבט אים אויף, דאס איז די תנועת הרצוא, דאס איז יוצאים בשיר, און דערנאך איז דא די צווייטע מחשבה, דאס מתבונן זיין אז די כוונה עליונה, וואס דער אייבישטער וויל דאך איז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, אראפברענגען דעם אייבישטן צוריק דא אין וועלט, און דאס מאכט דעם שוב גיין צוריק דא למטה. און דאס איז וואס מען זאגט, יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. און דאס איז דער ענין פון שירה בכלל, און דאס איז איינע פון די יסודות עבודת השם. פון דעם ווערט אויכעט דער ענין פון פרק שירה, עס איז א גאנצער מדרש פרק שירה, עס איז דא אסאך אידן וואס זאגן דאס בכל יום אלס א סגולה ובכן פאר כמה ענינים, אבער דער ענין פון פרק שירה איז דאך אויכעט, עס איז מבואר אין חסידות, דער צמח צדק איז מבאר יא אויף דעם ענין פון פרק שירה, וואס איז דאס דער ענין אז יעדער יעדער נברא, יעדער באשעפעניש, יעדער חיה, יעדער בהמה האט א שירה וואס זינגט, האט א פסוק, איז מבואר טאקע דער ענין, יא דער צמח צדק איז מבאר. אז וויבאלד אז והחיות רצוא ושוב, ווי ס'שטייט אין פסוק, וואס דאס מיינט נישט נאר די חיות די מלאכים, חיות רצוא ושוב שטייט אין יחזקאל בנוגע די חיות שבמרכבה, אבער נישט נאר די מלאכים ביי זיי איז דא דער רצוא ושוב, נאר אויך ווען מען רעדט וועגן חיות אלוקי, און דער אלטער רבי טייטשט והחיות רצוא ושוב מיינט אז די חיות אלוקי, די געטליכקייט וואס איז דא אין יעדע זאך, יעדע נברא האט דאך א לעבעדיגקייט, א חיות אלוקי. ווי דער בעל שם טוב טייטשט אז בכל רגע ורגע, יעדע סעקונדע, יעדע רגע, דער אייבישטער באשאפט די וועלט מחדש, איז דא דער חיות אלוקי וואס איז זיך מתלבש אין יעדע נברא, און דאס איז דער נפש און דער חיות ואתה מחיה את כולם, איז אויף דעם זאגט מען אז עס איז דא דער פרק שירה, עס איז דא דער שיר וואס יעדע בעל חי האט זיך זיין חיות, זיין נפש, און זיין חיות און מיט דעם דינט ער דעם אייבירשטן, און פון דעם ווערט דער רצוא ושוב, חיות רצוא ושוב, דאס איז דא ביי יעדע בעל חי איז פארהאן די צוויי תנועות, וואס ער וויל זיך אויפהייבן, און דערנאך איז דא וואס ער דארף אראפ קומען דא למטה, די צוויי תנועות פון רצוא ושוב, און פון דעם, אינעם שרש המלאך, אינעם שרש פון יעדע נברא, אין לך עשב למטה, שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל, דאס איז דער שרש פון יעדער עשב, פון יעדער בעל חי, און דאס איז דער חיות אלוקי וואס איז דא אין אים. ביז בשעת איז דא ביי אים די שירה, די זמרה, דעם דעם דעם ער זינגט צו דעם אייבערשטן, דער רצוא ושוב, און פון דעם גופא ווערט דער חיות, דורך דעם רצוא ושוב, פון דעם ווערט דער חיות, אזוי ווי מען זעט ביי מענטשן, אז בשעת די הארץ שאקלט זיך, ס'איז דא א רצוא, א שוב, די הארץ האלט אין איין גיין אהין און צוריק, און דאס איז גופא דער חיות אדם, און על דרך זה אין די גאנצע בריאה, דאס איז דער ענין הרצוא ושוב. איז דאס איז בכללות דער ענין השירה וואס איז דא אין די גאנצע וועלט. אבער דער מצב איז דאך אז די וועלט פארשטעלט אויף געטליכקייט, מען זעט נישט דעם חיות אלוקי, און דאס איז געווען גלות מצרים, און על דרך זה אלע גלויות, אז ס'איז דא א מצב פון העלם והסתר, א מצב פון חושך, און דעמאלט זעט מען נישט ווי די וועלט זינגט צום אייבערשטן, מען זעט נישט אז ס'איז דא דער חיות אלוקי, מען זעט אז ס'איז א פארקערט, מען זעט א גראבע וועלט, א נידעריגע וועלט, א גשמיות'דיגע וועלט, און אז מען קוקט זיך צו מיט פליישיגע אויגן אויף די פליישיגע וועלט, זעט מען א וועלט פון בשר ודם, א וועלט פון חומריות. בשעת אידן זענען ארויס פון מצרים, און זיי האבן זוכה געווען אין מצרים אויף מלקט זיין די אלע ניצוצות הקדושה, בפרט אין קריעת ים סוף וואס דעמאלט איז געווען די גרעסטע ניצוצות וואס איז נאך געבליבן אין מצרים, זיי האבן געענדיגט עד אחד, ווי ס'שטייט אז דעמאלט גדולה היתה ביזת מצרים מביזת הים, ביזת הים מביזת מצרים, דאס הייסט אז אין ביזת הים האבן זיי מלקט געווען די ניצוצות הקדושה וואס אפילו אין מצרים האבן זיי נאכנישט געקענט מלקט זיין די גאנצע צוויי הונדערט און צען יאר פון עבודת פרך אין מצרים איז נישט אנגעקומען צו דעם ביזת הים וואס זיי האבן געקענט מלקט זיין בשעת זיי זענען געקומען אין ים ביים ים סוף איז בשעת איז געווען די אלע ניצוצות קדושה וואס זיי האבן מלקט געווען פון אלע ענייני עולם וואס זיי האבן מלקט געווען אין גלות און אין ים סוף. און דעמאלט איז געווען דער קריעת ים סוף, און דאס איז טאקע דער ענין פון קריעת ים סוף, די קריעת ים סוף ווי חסידות טייטשט, יא דער אלטער רבי טייטשט אין די מאמרים פון קריעת ים סוף, א קריעת ים סוף עס האט זיך אפגעריסן, ס'איז געווען די קריעה מיט א עין, ס'האט זיך אפגעריסן, דער העלם והסתר, ס'האט זיך אפגעריסן דער טבע, און מ'האט געזען בגלוי די חיות אלוקי וואס איז דא אין אלע נבראים אין די גאנצע וועלט, און דאס אליין איז געווען די שירה דער אז ישיר משה ובני ישראל, ס'האט גע מ'האט געזען בגלוי ווי דער אייבישטער די חיות אלוקי וואס איז דא אין וועלט, און דאס איז דער יסוד פון שירת הים. ס'איז דא א א מוראדיגע קדושת לוי, דער הייליגער בארדיטשעווער טייטשט, וואס איז דער טייטשט טאקע אז ישיר משה? פארוואס שטייט עס לשון עתיד? פרעגט אפאר שאלות, ערשטנס פארוואס שטייט דאס ישיר בלשון עתיד? איז דאך געווען מ'האט געזונגען אויף אויף עבר אויף די ניסים וואס זענען געווען ארויסגעגאנגען פון מצרים. דערנאך פרעגט ער, יא וואס זאגט ער, רש"י זאגט עלה בליבו שישיר שירה, אזוי ברענגט רש"י, וואס איז דאס דער טייטש עלה בליבו שישיר שירה? וואס איז די וואס איז די טייטש פון עלה בליבו איז אים איינגעפאלן אין הארץ וואס וואס איז די טייטש עלה בליבו שישיר האט געזאגט אז ישיר דארף מען פארשטיין דערנאך זאגט ער דאך אין אין גמרא ברענגט זיך גמרא אין סוטה יא גמרא פסחים אז בשעת מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים און ס'איז געווען אנגעקומען צום ים און די אידן האבן נישט געוואוסט וואס מען דארף טון, איז געקומען דער אייבישטער האט געזאגט דבר אל בני ישראל ויסעו, כידוע אז ס'געווען די ד' כיתות על הים, און אלע האבן געזאגט אהער און געזאגט אהין, און ס'געקומען צו גיין משה רבינו האט געזאגט דער אייבישטער האט געזאגט ויסעו, אבער ס'איז דא א ים, וואס איז געווען? איז געווען נחשון בן עמינדב אריינגעשפרונגען אין ים, און פון דעם איז געווארן דער קריעת ים סוף. וואס טאקע איז דער פשט אין די מעשה? וואס איז דער ענין אז דווקא דורך די נחשון בן עמינדב דערפאר זאגט מען טאקע בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז היתה יהודה לקדשו יהודה נחשון בן עמינדב שבט יהודה זיי האבן אריינגעשפרונגען אין ים וואס איז די הסברה אין דעם גאנצן ענין זאגט דער הייליגער בארדיטשעווער א מוראדיגער ווארט א מוראדיגער יסוד אין דעם גאנצן ענין השירה דאס איז דא אמאל וואס א מענטש זינגט נאכדעם וואס ער זעט ניסים ער זעט ניסים שטעלט ער זיך זינגען דער אייבישטער באווייזט אים אפענע ניסים אין לעבן יא איז דעמאלט הייבט ער אן זינגען אבער א איד וואס ער האט א אמת'ע אמונה אין דעם אייבערשטן און א אמת'ע ביטחון אין דעם אייבערשטן ווארט נישט אז פריער זאל זיין ניסים און שפעטער וועט ער זיך שטעל וועט ער זיך שטעל זינגען נאר ער הייבט אן זינגען נאך פאר דערויף אויכעט נאך פאר ער זעט די ניסים איז גלייך נאך פארדעם ווערט עס שוין ביי אים נתעורר דער ענין השמחה, און די שמחה דאס אליין ברענגט דעם נס אז ס'זאל שפעטער זיין די ניסים און מען זאל קענען טאקע זאגן די שירה בפועל. זאגט דער הייליגער בארדיטשעווער, וואס איז געשען דארט אין די מעשה בשעת קריעת ים סוף, אידן זענען געשטאנען אין א מצב, אין א מורא'דיגע שווערע מצב, יא, די מצרים, מצרים לויפן זיי נאך פון אונטן, דער ים שטייט פון פארנט, אויף ביידע זייטן איז פאראן די מדבריות, וואו גייט מען, וואו שטייט מען, ווייס נישט וואס מען דארף טון. קומט צו גיין נחשון בן עמינדב, און נחשון בן עמינדב זאגט, וידבר דבר ישראל ויסעו, ער ווייס זיכער, ער האט ביטחון גמור אינעם אייבערשטן, דערווייל זעט ער נאך נישט דעם נס דא, דערווייל פארקערט, ער זעט אז עס איז ארומגערינגלט פון אלע זייטן, מען זעט נישט דעם, מען זעט נישט די ליכטיגקייט, אבער ער ווארט נישט פריער זאל זיין א נס, נאר ער גייט ווייטער ווייל ער האט א ביטחון גמור ווייל יעשה לו נס. זאגט דער בארדיטשעווער אז דא קען דאך זאגן אויף צוויי אופנים וואס איז דארטן געשען, איין אופן איז אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען דארף גיין, גייט מען, איי, ער גייט אריין אין ים, ער גייט לכאורה על פי טבע וועט ער זיך באטרינקען, דערטרינקען, וועט ער זיך דערטרינקען, דער אייבערשטער הייסט גיין, גייט מען, מסירות נפש. דער צווייטער טייטש איז ניין, דער אייבערשטער הייסט גיין, איז ער בטוח אז ס'וועט זיין א נס. זאגט דער בארדיטשעווער דאס איז געווען די מדריגה פון נחשון בן עמינדב, דאס איז דער היתה יהודה לקדשו. ער איז געווען אזוי בטוח אז דער אייבערשטער וועט אים ארויסנעמען און ער וועט קענען גיין ווייטער ווייל דער אייבערשטער הייסט גיין וועט מען גיין און וועט מען מצליח זיין, און דער שמחה און דער בטחון דאס אליין האט געברענגט דעם נס פון קריעת ים סוף, און דאס איז וואס רש"י זאגט עלה בליבו שישיר שירה, עלה בליבו דאס איז שוין געווען ביי אים צוגעגרייט, ער ווייסט שוין מען גייט זינגען, עלה בליבו שישיר שירה, ער שטייט שוין גרייט אז מען גייט צו די שמחה מען גייט זינגען, און דאס איז די אמת'ע אמונה, אמת'ע ביטחון וואס א איד האט. ער ברענגט דארטן תורת הבעל שם טוב. ער ברענגט תורת הבעל שם טוב. דער בארדיטשעווער ברענגט אויף דעם, ער זאגט אז דער בארדיטש, דער בעל שם טוב פלעגט זאגן, היה רגיל לומר, עס פלעגט זיין א רגילות ביים בעל שם טוב זאגן די תורה. מורא'דיגע ווארט פון בעל שם טוב אז ער זאגט השם צלך וואס איז דער טייטש השם צלך זאגט דער בעל שם טוב צלך מלשון צל שהקדוש ברוך הוא כביכול צל אל האדם אזוי ווי דער צל דער שאטן א מענטש גייט אין גאס איז דער צל גייט אים נאך אוואו ער גייט גייט דער צל די זעלביגע זאך זאגט דער בעל שם הקדוש בשעת א איד טוט עפעס, דער אייבישטער איז כביכול דער צל של האדם. בשעת א איד שטייט אין א מצב פון שמחה וחדוה, איז דאס מאכט למעלה כביכול א מצב של שמחה וחדוה. דער אייבישטער מאכט נאך דעם מענטשן. און דערפאר זאגט ער עלה בליבו, ווי נאר ס'איז געווען דער עלה בליבו של ישיר, אט דאס האט ארויסגעברענגט דער צל אַ למעלה איז געווארן א שמחה און פון דעם איז געווארן דער קריעת ים סוף אלץ האט זיך געעפנט. דער. עס איז דאך געווען מען דערציילט וועגן דעם ענין דערציילט מען א מערנדיגע מעשה חסידים דערציילן וואס איז געשען מיט דעם אלטן רעבן בסוף ימיו דער אלטער רבי איז דאך געווען נישט געזונט בשעת ער איז אנטלאפן בסוף ימיו איז געווען דעמאלט אין די מלחמה פון נאפאליאן אלטער רבי האט געדארפט אנטלויפן פון שטוב און ער איז געווען כמה חדשים איז ער געווען איז ער געווען אין די אין די וועגן און ער איז געווארן געקומען ער איז געווארן נישט געזונט און דאס איז געווען רחמנא ליצלן וואס איז געווען דער אלטער רבי איז דעמאלט אוועק איז דערציילט מען א מעשה צמח צדק שרייבט דאס אין א בריוו אז דער אלטער רבי איז שוין געווען ממש אין די לעצטע שעות. די דאקטוירים האבן געזאגט אז ס'איז נישטא קיין קיין הצלה על פי טבע, און דער אייניקל דער צמח צדק איז דארטן געווען בשעת מעשה, און ער איז געווען זייער צובראכן, ס'איז געווען מוצאי שבת די נאכט פון כ ד טבת, און דער צמח צדק האט זיך געשטעלט דאווענען מעריב, און ער האט געדאווענט מעריב בניגונים של עצבות, אזוי שרייבט ער אין בריוו. ניגונים של מרירות, ניגונים של עצבות, ער איז געווען זייער צובראכן. איז געקומען צו גיין, האט געענדיגט דאווענען, האט געענדיגט דאווענען, דער אלטער רבי האט אים צוגערופן, דער אלטער רבי איז שוין געווען אין בעט ער געלעגן, עס איז געווען זייער שווער, גרויסע יסורים, דער אלטער רבי האט אים צוגערופן, דער אלטער רבי האט אים געזאגט, איך וויל דיר חזר'ן א תורה וואס איך האב געהערט פון מיין רעבן, פון מעזריטשער מגיד, א תורה פון בעל שם טוב, אויפן פסוק, כ א אויפן פסוק האט ער געזאגט ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, פסוק אין יחזקאל, אין מרכבת יחזקאל, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם, אז אויפן כיסא הכבוד איז דא א דמות כמראה אדם, האט דער מזריטשער מגיד געטייטשט, אזוי זאגט דער אלטער רבי, דאכט זיך בשם הבעל שם טוב, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם, אז דער אדם שעל הכיסא, אדם העליון, דאס גייט אויפן אייבערשטן כביכול, איז דאס כדמות כמראה אדם, ער איז א אפשפיגלונג, אזוי ווי א ראי', א שפיגל, וואס שפיגלט אפ דעם מראה אדם. כל מה שאדם עושה למעלה, כן נעשה כביכול למטה, למטה כן נעשה כביכול למעלה. אט דאס וואס א מענטש טוט דא למטה, שפיגלט זיך עס אפ למעלה. איז אויב דא למטה שטייסטו אין א מעמד ומצב פון שמחה און חדוה אט דאס איז מעורר שמחה למעלה, און אז ס'איז דא שמחה למעלה איז מען מבטל דינים און מ'איז מוחל עוונות און ס'איז דא ניסים למעלה מדרך הטבע, בשעת א איד שטייט אין א מצב פון צמצום, א איד שטייט אין א מצב פון גבורות, פון דאגות און פון עצבות, רחמנא ליצלן, איז ער מעורר דינים למעלה, מעורר דינים למעלה איז דאס נישט כדאי. דאס איז איינע פון די יסודות תורת הבעל שם טוב, און דאס שטייט אין שירת הים, טייטשט דער הייליגער בארדיטשובער, אז ישיר לשון עתיד, אפילו עס איז נאך נישט דא דער נס, דו זעסט נאך נישט ווי אזוי דו וועסט ארויסגיין פון דעם, אבער אז ישיר לשון עתיד, און דאס איז וואס רשי זאגט, עלה בליבו שישיר שירה, ער מאכט אפ ביי זיך אין הארצן, איידער ער זעט נאך דעם נס, שישיר שירה. און ער ברענגט אז דאס איז די טייטש אין פסוק אין תהלים קאפיטל י"ח בצר לי אקרא השם ואל אלוקי אשוע ווען ס'איז בצר לי ווען ס'איז נאך אלץ בצר לי איז ער שוין זינגט ער שוין צום אייבערשטן און דאס אליין ברענגט ביי אים ארויס די שמחה דאס אליין ברענגט ביי אים ארויס דער דער דאס אליין מאכט אים מאכט איבער די מעמד ומצב זאל ווערן א שמחה'דיגער מעמד ומצב און דאס איז איינע פון די זאכן וואס די היינטיגע פרשה לערנט אונז. און וואס איז דאס פארוואס דווקא אין קריעת ים סוף? וואס איז דאס דער ענין פון קריעת ים סוף? שטייט אין ספרים הקדושים, שטייט אין חסידות, אז אין קריעת ים סוף, דער אלטער רבי טייטשט, טבע, טובעו בים סוף, דער ענין פון טובעו בים סוף, דער ים באווייזט אויף טבע, דער טבע פארוואס ווערט עס אנגערופן טבע? אזוי ווי א זאך ווערט פארטרונקען אין ים, בשעת עס ליגט אריין א זאך פאלט אריין אין ים, ווערט עס פארטרונקען, וואס איז פארטרונקען? די זאך איז דא, עס איז דא בשלימות, אבער עס איז פארדעקט, מען זעט וואסער, מען זעט נישט וואס איז די זאך וואס געפינט זיך אינעווייניג. די זעלביגע זאך איז אויכעט, יעדע זאך האט דאך אין זיך געטליכקייט, עס איז דא דער אייבישטער וואס געפינט זיך בכל דבר ודבר, אבער עס איז פארדעקט, טבע. דאס איז די טייטש טבע? איז דאך ידוע, שטייט אין זוהר, אלוקים בגימטריא טבע. דאס הייסט אז דער חיות אלוקי איז זיך מתלבש אין לבושים, וואס פארדעקט אויפן אמת, און מען זעט נישט דעם אור אלוקי, און ממילא וואס זעט א מענטש? ער קוקט, זעט ער טבע, זעט טבע, זעט טבעיות, זעט ער חומריות, אזוי איז טבע העולם, און פון דעם ווערן די דאגות און די טירדות. בשעת א איד שטעלט זיך אוועק העכער פון טבע, און דאס איז די טייטש קריעת ים סוף, מען דארף ברעכן דעם ים סוף פון דעם נפש, דאס הייסט מען דארף ברעכן דעם ים ביי זיך אליין די ערשטע זאך, ארויסקריכן ארויסשפרינגען פון טבע העולם, און עפענען די אויגן און קוקן אויף די וועלט מצד דעם חיות אלוקי, בשעת איז דא דער קריעת ים סוף, מען רייסט אוועק, מען עפענט אויף דעם טבע, די ים הטבע, און מען זעט דעם אור אלוקי וואס איז דא אין יעדע זאך אין וועלט, איז דעמאלט זעט מען טאקע במוחש אז די אלע זאכן ווערן נשתנה לטובה אין א אופן פון טוב הנראה והנגלה. און ממילא דאס איז געווען ווען אידן זענען ארויס פון מצרים, און עפעס מיט דעם איז מבואר פארוואס איז די שלימות פון יציאת מצרים איז אין קריעת ים סוף, עד כדי כך אז מען זעט אין הלכה אז ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז מען דארף מזכיר זיין בכל יום ויום קריעת ים סוף, ס'איז נישט גענוג מזכיר זיין יציאת מצרים וואס איז דאך א מצוה מדאורייתא, יעס, איז דא דער ענין פון מזכירין יציאת מצרים בכל יום, אבער חוץ פון דעם דארף זיין דער מזכירין יציאת מצרים נישט נאר יציאת מצרים נאר אויך את קריעת ים סוף. יא, דערפאר זאגט מען נישט נאר שירת הים וואס מען זאגט יעדן טאג, און ס'איז דא אויך אין קריאת שמע, נאך נאך קריאת שמע, נאך וואס מען זאגט אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים זאגט מען אויך ממצרים גאלתנו, מען זאגט ווייטער את רודפיהם, מען זאגט דארטן די ענינים וואס זענען פארבונדן מיט קריעת ים סוף, סיי ביי שחרית סיי ביי מעריב. מען דערמאנט קריעת ים סוף בכל יום, ווייל דאס איז דער שלימות פון יציאת מצרים. וואס טאקע די הסברה? פארוואס קריעת ים סוף איז דער שלימות? לפי דעם וואס מען רעדט דא איז פארשטאנדיג זייער שטארק, זייער רייך. און דאס איז א מוראדיגע ווארט וואס דער רבי, דער ליובאוויטשער רבי איז מבאר אין אין א שיחה קדושה פארבונדן מיט מיט דעם פרשה, אז דאס איז דער ענין וואס מען זעט, וואס איז דער וואס איז דער חילוק צווישן יציאת מצרים און קריעת ים סוף? יציאת מצרים זענען אידן ארויס, פון מיצרים וגבולים, זענען ארויס פון פרעה, זענען געווען עבדי פרעה, זיי זענען געווען אינגאנצן אונטער פרעה, זענען געווען עבדים צו עבדים, און מען איז ארויסגעגאנגען פון מצרים איז געווארן עבדי השם, פון היינט און ווייטער זענען ווי דער לשון שטייט אין פסוק בהוציאך את העם ממצרים תעבדון תעבדון מיר גייען זיין עבדי השם, יא, אויס עבדי פרעה מיר זענען געווארן עבדים צום אייבערשטן, אבער עבדות. איז קבלת עול העבד, די גמרא זאגט אין גיטין, עס קען זיין בהפקירא ניחא ליה, קען זיין א מעמד ומצב פון א עבד, אבער ער וויל, ער וויל נישט, ער איז בהפקר, יא, אבער ער איז א עבד, ער האט נישט קיין ברירה, ער מוז בעל, ער מוז טון וואס דער אדון וויל, עול האדון עליו, קבלת עול, יציאת מצרים איז געווען א קבלת עול, מען איז אנטלאפן, כי ברח העם, מען איז אנטלאפן פון דעם רע, מען איז אנטלאפן פון דעם חשך, מען איז געווארן עבדי השם. אבער בשעת די עבודה איז נאר מצד קבלת עול בלבד, נאר ווייל דער כפייה פון א עבד איך מוז דינען דעם אדון, איז דער מענטש איז נאך אלס ביים חושך, די זאכן זענען, דער טבע איז נאך מסתיר אויף אלוקות, ער האט נאך מורא, ער קען נאך אנטלויפן, ער קען נאך גיין צוריק צו מצרים, ס'איז נאך נישט קיין גאולה שלימה, דאס הייסט אז ס'איז נאך נישט געווארן א אייגענע זאך, ער זעט נאך נישט די ליכטיגקייט פונעם אייבערשטן אין וועלט. בשעת אידן זיינען אריבער דעם ים סוף, און דארטן איז געווען דער הפך ים ליבשה, ס'האט זיך געשפאלטן דער ים, ס'האט זיך געשפאלטן דער טבע, און מ'האט געזען דעם השם ימלוך, מ'האט געזען די מלוכה פון דעם אייבערשטן אויף דער וועלט בתכלית השלימות, אט דאס האט גע'פועל'ט נישט נאר א קבלת עול פון א עבד, נאר דאס האט גע'פועל'ט דער אז ישיר, אז די עבודה זאל זיין מתוך שירה, מתוך שמחה, מתוך תענוג, און דאס איז דער אמת'ער השלימות אין עבודת השם. און לפי זה איז פארשטאנדיג די גאנצע עומק פון שירת הים אז ישיר. קוקט אריין אין שירת הים, זעט מען מוראדיג. יא, ער הייבט טאקע אן רעדן וועגן יציאת מצרים. ס'דא א באוואוסטע שאלה וואס מ'פרעגט, מפרשים פרעגן. ער הייבט אן רעדן וועגן שירת הים. און ער זאגט אז ישיר משה ובני ישראל, סוס ורוכבו רמה בים און דערציילט וואס איז געווען אין קריעת ים סוף. אבער שפעטער גייט ער אריבער און ער רעדט וועגן נאך זאכן. ער רעדט וועגן תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, אריינגיין אין ארץ ישראל, שפעטער רעדט ער וועגן מקדש אדני כוננו ידיך, בנין בית המקדש, שפעטער רעדט ער וועגן השם ימלוך לעולם ועד, לכאורה וואס האט דאס צו טון מיט קריעת ים סוף? וואס האט דאס צו טון מיט שירת הים? בפשטות שירת הים איז א שבח והודאה אויף די ניסים וואס איז געווען אין יציאת מצרים קריעת ים סוף, אבער די גאנצע צווייטע האלבע פון קריעת פון שירת הים, רעדט זיך וועגן אנדערע עניינים, וועגן אריינגיין אין ארץ ישראל, וועגן בנין בית המקדש, וועגן השם ימלוך לעולם ועד, בפרט רש"י זאגט, די מדרשים זאגן, אז דאס גייט גאר אויף לעתיד לבוא, מקדש אדני כוננו ידיך, איז בית המקדש השלישי, וואס איז נבנה בשתי ידיים, און דאס וועט דער אייבישטער בויען, בכלל נישט אויפן בית המקדש איצטערט, נאר אויף שפעטער לעתיד לבוא, השם ימלוך לעולם ועד, רש"י זאגט לעתיד לבוא, שהמלוכה שלו, דאס גייט אויף די מלוכה וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, ווי קומט דאס אריין אין קריעת ים סוף אין שירת הים? נאר דא איז דער עומק דער גאנצער ענין, שירת הים דאס איז נישט נאר קיין שבח והודאה להקדוש ברוך הוא אויף די ניסים פון דעם עבר, שירת הים דאס איז דער שרש פון כל השירות ביזן אז ישיר לתחיית המתים מן התורה, מיר האבן געזאגט דאס איז וואס די מכילתא זאגט אויכעט, אז שירת הים דער אז ישיר דאס איז דער ראש לכל השירות, און פון דעם ווערן נשתלשל אלע שירות ביז דעם שיר חדש וואס וועט זיין לעתיד לבוא בתכלית השלימות. וואס איז דער יסוד פון אלע שירות? ס'איז דא איין און איינציגע נקודה. די נקודה פון שירות פון אלע שירות איז, די מלוכה פון דעם אייבערשטן זאל נתגלה ווערן אין וועלט. דער השם ימלוך לעולם ועד. אז מען זאל זען די התגלות המלכות פונעם אייבערשטן אין וועלט. דאס איז דער עיקר ענין השירה. דאס איז די מטרה פון די גאנצע שירה. אז ווען איז דא אן אמת'ע שירה, וואס א איד קען טאקע זינגען, און טאנצן און ארויסגיין פון די אלע הגבלות, שמחה פורץ גדר, איז בשעת מען זעט דעם מלכות פונעם אייבערשטן און ס'ווערט נתגלה בעולם. און דאס איז דער נכון כסאך מאז, אז ישיר, אז פונעם אז ישיר פון יציאת מצרים און קריעת ים סוף איז געווען די התחלה, וואס אידן האבן דעמאלט געזען ביי קריעת ים סוף איז געווען א גילוי מעין לעתיד לבוא, וואס מ'האט געזען די התגלות מלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. און פון דעם איז עס געווארן א יסוד אז דאס איז די גאנצע מטרה, און יעדן טאג א איד זאגט קריאת ים סוף, יעדן טאג זאגט מען דאס איבער, ווייל דאס איז די אמת'ע מציאות, אז א איד דארף זיך מתבונן זיין אין דעם זה כלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו אז דאס איז מיין גאט און איך האב עס און אז ס'איז טאקע דאס איז דער אמת און עפענען די אויגן, און אפילו אמאל זעט מען נאכנישט די די די די ניסים ונפלאות, ס'דארף זיין די עולה בליבו, אז שטיין מיט דעם בטחון גמור און מיט די שמחה גמורה אז אז ס'איז שוין טאקע אט אט דא די שמחה, און דעמאלט דער השם ימלוך לעולם ועד איז דאס אז מען האלט אין איין גיין אנטקעגן די גאולה שלימה, אנטקעגן דעם ימלוך לעולם ועד צו די גאולה שלימה פון משיח צדקינו. איך געדענק א פארברענגען וואס כ'האב זוכה געווען זיין דארטן, וויל איך אייך דערציילן, יא, א פארברענגען וואס כ'האב זוכה געווען זיין ביים רעבן, שמחת תורה אמאל ביי א פארברענגען, און דער רבי האט דעמאלט גערעדט וועגן דעם ענין השירה, שמחת, שמחת תורה, און דער רבי האט דעמאלט געזאגט, געהייסן זינגען ניגונים, געהייסן זינגען ניגונים פון יעדן רעבן, מסביר געווען דער ענין פון זינגען א ניגון פון א רעבן, יא, די, די, די גודל העילוי שבזה. און אין סוף פון דעם, נאכדעם וואס מען האט געזונגען אלע ניגונים האט דער רבי געזאגט, יא, באלד וועט זיין, משיח וועט קומען, וועט דאך זיין שירה עשירית, שטייט אין מדרש, וואס איז די שירה עשירית ווייסן מיר נאך נישט, אבער מיר ווייסן א דבר ברור אז דער תוכן פון די שירה עשירית וועט זיין דער אתה הראית לדעת כי ה' הוא אלוקים אין עוד מלבדו, דאס וועט זיכער זיין דער תוכן, איז ממילא וועלן מיר זינגען א ניגון פארבונדען מיט דעם אתה הראית. און דער רבי האט געזאגט אז ס'איז דא א ניגון און א לובאוויטשער ניגון וואס האט די תוכן פון א פון פון א אין עוד מלבדו וואס איז א באוואוסטער ניגון אויף רוסיש ניעט ניעט ניקאווא קראמי יעווא אדנאווא וואס דאס איז די טייטש אויף אידיש איז אז אין עוד מלבדו און דער רבי האט אנגעהויבן זינגען דעם ניגון און איך געדענק אז דער רבי האט זיך אוועקגעשטעלט האט זיך אוועקגעשטעלט און גענומען טאנצן מיט א מוראדיגע שמחה גדולה, פון מען האט געפילט ממש דעם השם ימלוך לעולם ועד, דעם דעם אין עוד מלבדו, ס'איז געווען ממש עס האט געלויכטן, ממש כפשוטו. איז על כל פנים זאל דער אייבישטער טאקע זוכה זיין אז מיר געפינען זיך איצטער אין דעם שבת, א מוראדיגע שבת, שבת שירה, און דורך הבעל שם טוב האט אויסגעלערנט ווי אזוי די עבודת השם דארף זיין שטענדיג מיט א שירה וזמרה, און דורך דעם וואס עלה בליבו שישיר וועט מען טאקע זוכה זיין זען דאס בעיני בשר, אט טאקע די שירה ושמחה פון די גאולה שלימה, און תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מקדש אדנ-י כוננו ידיך, און השם ימלוך לעולם ועד, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד מיט די גאולה האמיתית והשלימה.